היינט איז זונטאג פרשת צו, צו איז שבת הגדול, איך וויל נישט ווארטן ביז מיטוואך אדער דאנערשטאג צו זאגן די דרשה אויף וויאזוי מען זאל זיך אויפפירן ביים סדר און דאס הייליגקייט פון סדר, ווייל ס'וועט שוין נישט זיין גענוג צייט מען זאל עס הערן נאך פאר פסח, מאך איך עס אביסל פריער, ס'איז שוין דא איין דרשה. וועגן דעם הייליגקייט פונעם יום טוב פסח אויף קעסעט'ל ניינטי טו, יעצט דאס גייט זיין אויף ניינטי טרי, דאס איז אביסל מעשה'ס צום סדר, און נאכדעם קומט אויף ניינטי פאר נאך א דרשה די וואך וועגן דעם הייליגקייט פון סדר. פסח איז א יום טוב פון רעדן. והגדת לבנך, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, נפשי יצאה בדברו. ס'איז א יום טוב פון רעדן און מען דארף רעדן צו די קינדער, והגדת לבנך מיינט אויכעט זאלסט צוציען די קינדער, והגדת מיינט זאגן, ס'מיינט אבער צוציען אויכעט. מען דארף זען אביסל צוצוציען די קינדער, די יוגנט, דעם יונגען דור, דעם דור וואס מ'האט זיי ליידער גארנישט געלערנט, מ'האט זיי געלערנט מחלוקת, מ'האט זיי געלערנט וויי צו טון איינער דעם צווייטן, מ'האט זיי געלערנט אז זיי זאלן זיין אויף דראגס, מ'האט זיי אויסגעלערנט צו זיין משכב זכר'ניקעס, מ'האט זיי אויסגעלערנט זיי זאלן מכשיל זיין אין פגם הברית, מ'האט זיי נישט אויסגעלערנט גארנישט ערנסטקייט, איך שריי שוין לאנג. איך פארשטיי נישט ווי דער שכל איז, מען האט געטראסט פאר נחמיה וועבערמאן ער זאל זיין דער אפוטרופוס פאר די מיידלעך זיי צו שטעלן אויפן ריכטיגן וועג, טוהן זיי דריסק. איך שריי מען זאל נעמען די קוריקולעמס פון די מיידלעך און טראגן צו די בחורים. נעמטס אהער עני מיידל פון עני מיידל סקול, און ס'מוז נישט זיין קיין בית רחל מיידל, פרעגט זיי וואס איז דאס פסח ווייסן זיי. זיי האבן א ידיעה וואס דאס איז פסח, זיי האבן א ידיעה אין אלעם, ס'איז אזוי שיין, מען נעמט די מיידלעך אין מצה בעיקעריס, מען ווייזט זיי וויאזוי ס'גייט צו די מצות, וויאזוי מען וועלגערט, מען לערנט זיי, זיי האבן אן השגה אין אידישקייט, נעם א בחור ער ווייסט גארנישט, די שווערע סוגיות אין דעם גרויסן דעם טיפן רמבן מיטן בעל המאור מיטן מלחמות מיטן רי"ף, אין דעם איז ער דאך בכלל נישט אינדערהיים. ווייל ער לערנט דאך נישט, דער קאפ טראגט עס נישט די אלע שווערע זאכן, און אז מ'האט אים מכשיל געווען האט ער נישט קיין געפיל צו לערנען עניוועי, סא וואס גייט ער יעצט דא טון? ער קומט צו צום סדר, ער ווייסט בכלל נישט וואס דאס איז א סדר, סא דארף מען אנהייבן אביסל צו לערנען. מ'האט יעצט געמאכט א מקווה אין ווילימסבורג, א גרויסע מקווה טהרה, איך וויל פארשטיין, פארוואס האט מען נישט גענומען די אלע כולל אינגעלייט וואס לערנען אין כולל אין אלע כוללים אין וויליאמסבורג אין בארא פארק אין אין פלעטבוש אין אין לעיקוואד אין אין מאנסי אין אין מאנרא זאגן רבותי מען בויעט דא א מקווה קומטס אראפ מי שיש לו ווער ס'האט וואס צו זאגן זאל יעצט זאגן וואס ער האט צו זאגן. וואס איז די סיקרעט? יעדע זאך איז א סיקרעט. מען לאדט אראפ אפאר געלט געבערס, האט מיר געזאגט א איד ער איז מסכים צו געבן א גרויסן טשעק געלט, ער רעדט טאקע פון גאר א גרויסן סכום געלט, האט ער אבער געזאגט אז ער וויל אריין גיין, ער וויל זען די מקווה, זאגט מען אים יא מ'עט דאך ווייזן אלעס, זאגט ער הער מיך אויס, דו ווילסט מיר ווייזן טיילס, מיך אינטערעסירט נישט טיילס, איך וויל וויסן הלכה'דיג, איך וויל וויסן ווער ס'איז דא געווען ביי די קביעות צו קרקע עולם, איך וויל וויסן די אלע זאכן. טיילס צו לייגן? לייג יא לייג נישט, איך מיין דאס האט דאך נישט מיט הלכה. זאגן זיי ניין דאס קען מען דיר נישט זאגן אויף דעם האמער אונז רבנים. נאכדעם וועט זיך אויסשטעלן אז הרב געצל בערקאוויטש וועט זאגן אזוי ווי ביי די מאסקאווע דאג איינער האט אים אויפגעקאלט א רב און האט אים געפרעגט וואס האט מען גע'שחט'ן? זאגט ער נו ווייס איך דען? פרעג דארטן דעם ר' נח ווער ס'איז באלעבאס ר' נח צו ר' משה וויינשטאק איך געדענק נישט וואס ער האט געזאגט ס'דאך לצים. ער ווייסט אפילו נישט וואס מ'האט גע'שחט'ן. פרעג אים צו ער ווייסט בכלל אז מ'שעכט. און ס'איז אלעס אונטער זיין הכשר. באלד האט מען אויסגעפונען, ער איז ביי די מקווה נישט געווען, ער האט זיך פארלאזט אויף דעם, יענער האט זיך פארלאזט אויף יענעם, און דער סוף איז אז מענדל האט געפירט א מקווה, א נשים מקווה. ניין ניין ניין, רבותי דאס איז נישט אין דער ארדענונג וואס ס'גייט דא פאר. אין יעדע מקווה אין די גאנצע וועלט וואו ס'ווערט געבויט לאדט מען יעדן אריין. ס'איז געווען א פלאץ ווי מ'האט מיך גערופן, וואס זיי ווייסן דעם גאנצע מלחמה וואס איך פיר דא אן. זאג איך זיי, דו ווייסט דאך איך האב מיינע פראבלעמען, אז איך וועל דיר עפעס זאגן עסטו דיך נישט גיין פארעכטן, זאגן זיי ניין ניין ניין ניין, דו עסט זאגן עט מען עס פארעכטן, אונז וויל מיר דו זאלסט קומען, זיי האבן נישט אפגעלאזט ביז איך בין געפארן עס באקוקן, און ס'איז געווען גאנץ אסאך זאכן וואס צו פארעכטן. עניוועי. די זעלבע אויכעט. מען באקט מצות, מען דארף צושפארן די ישיבה איין טאג, צו מען קען נישט די גאנצע ישיבה מיט איינמאל נעמען, מען דארף נעמען פּער כיתות, אריינגיין אין די מצה בעקעריי און ווייזן וואס דאס הייסט א מיירע, וואס דאס הייסט אַכצן מינוט, און וואס דאס הייסט וועלגערן, וואס דאס הייסט קנעטן, וויפיל מעהל מען לייגט אריין, וויפיל וואסער מען לייגט אריין, איז במילא עט עס זיך וואקסן אידישקייט, ווען נישט וואס האסטו, וואס פארקויפסטו פאר דעם בחור? יעצט איך וויל ענק זאגן ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, כ'וועל ענק פארליינען דא בקיצור, וויאזוי זיי פארשרייבן וויאזוי ס'האט אויסגעזעהן די צייט פון מהרשב מיט מהרש דאס שניידן ווייץ וויאזוי ס'איז צוגעגאנגען פאר פסח, יעצט שניידן ווייץ שניידט מען אין זומער, ס'האט זיך אנגעהויבן אינמיטן זומער, דרײַסיק קילאמעטער אוועק פון ליבאוויטש איז געווען דארטן א וועג וואס דאס פארט אויף א שטאט וואס ס'הייסט דראבוונע, איז געווען דארטן א חצר, א הויף וואס א איד, א ליבאוויטשער חסיד האט געאונט, וואס האט געהייסן חצר. שרידפּנע. אַזױ האָט עס געהײסן. פֿון דאָרטן, דער ייִד האָט פֿאַרקױפֿט װײץ פֿאַר אַלע גױים, און מע האָט אױך גענומען װײץ פֿאַר די מצות פֿון ליובאַװיטש, פֿאַרן רעבן און פֿאַרן עולם. בקיצור, אין דער שטאָט שרידפּנע איז דער, װאָס האָט עס געאױנט, איז געװען אַ ייִד, װאָס ער האָט געהײסן רב זלמן חסיד. ער איז געווען א חסיד, ער איז געווען א למדן, ער איז געווען אויסגעצייכנט צווישן די גרויסע בעלי מוחות, און ער איז געווען פון די גרויסע בעלי מידות, עכ"פ ער איז אויך געווען א בקי אין בבלי און אין ירושלמי און ארבעה טורים. און ער איז געווען א בקי אין זוהר און אין כתבי ארי און אלע ספרי חבד וואס איז דעמאלטס געווען געדרוקט, און ער איז אויך געווען א גרויסער בעל צדקה מפורסם ביי אידן. ער האט זיך אבער אויפגעפירט זייער א פשוט'ער מענטש, ער איז נישט געווארן קיין רבי, ער האט זיך נישט אנגעטון קיין ברייטן בריטל, קיין גרויסן ביבער היטל, האט מען אים גערופן זלמן. שפרינצובער, בקיצור ביי אים פלעגט מען קומען שניידן די ווייץ, ס'איז געקומען גרויסע מומחים און זיי האבן בודק געווען די ווייץ וואס איז אנגעוואקסן, זיי האבן געזען די ווייץ איז שוין גוט אנגעוואקסן, האט מען אפגעמאכט א טאג. וואס דעמאלטס גייט מען קומען שניידן. יעצט דאס איז אבער געווען א וועג פון דרײַסיק קילאמעטער, ממילא איז געווען זייער שווער, קיין טעלעפאונס איז נישט געווען, איז וואס פלעגט געשען איז אזוי, מען פלעגט קומען אינדערפרי און מען האט מחליט געווען אז קען זיין היינט וועט מען גיין שניידן, יעצט צום שניידן פעלט זיך אויס. אפאר זאכן, איינס עס זאל זיין א קלארער טאג און ס'זאל זיין לויטער, ס'זאל נישט זיין קיין יומעד, די זון זאל ברענען, ס'זאל נישט זיין קיין וואלקן, און דריי טעג פארדעם זאל נישט האבן גערעגנט, ווייל דעמאלטס הייסט עס שמירה משעת קצירה. יעצט, מ'האט אנגעהויבן צו שניידן פון צוועלעווע. ביז צוויי דרייסיג, אבער ווי פארשטענדליך מען האט דאך נישט געוויסט פונקטליך די גאנצע צייט צו היינט וועט מען קענען, ווייל מען האט נישט געוויסט די וועטער, ס'איז נישט געווען אזוי ווי ס'איז נישט געווען די טמא'נע כלים וואס מען זאל וויסן פונקטליך וויפיל ס'איז, ווען די גראד און אלעס. עניוועי, ווען ס'איז אנגעקומען די צייט פון שניידן און מען האט געזען אלעס איז גוט, האט מען געשיקט שנעל צו רופן די מענטשן וואס זאלן שניידן, און זיי האבן שנעל געברענגט וועגענערס, און זיי האבן מיטגענומען די אלע מענטשן וואס זענען עוסק געווען אין שניידן, און אויך האבן זיי מיטגענומען דעם רעבן ער זאל מיטקומען מיט צום שניידן. יעצט, די אידן וואס זענען מיטגעקומען זענען נישט מיטגעקומען ווייל ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל שניידן, ווייל דער רב זלמן האט געהאט גרויסע פעלדער און ס'איז געווען פון וואו צו שניידן, ס'איז נישט געווען קיין פראבלעם צו שניידן, נאר וואס ס'איז געווען אזאלכע מענטשן וואס זיי האבן געהייסן זיצערס, זיצערס זענען געווען יונגעלייט וואס זענען געזעסן און געלערנט אין בית מדרש פון דעם רעבן און זיי האבן באקומען געלט, אזוי ווי א כולל געלט, און ממילא זענען זיי געווען בני עליה, און זיי האבן פארשטאנען צו דעם. כ'האב ענק שוין געזאגט, דער פאפא רב ווען ער איז געגאנגען שניידן, האט זיך אויסגעשטרעקט אויף דער ערד בפישוט ידיים ורגליים, ער האט ארויסגעריסן א שטיק ערד, און ער האט עס גענומען שמעקן, און ער האט געזאגט, יא, יעצט איז גוט צו שניידן, און אמאל האט ער געזאגט, ס'איז נישט גוט. וואס ער האט געשמעקט אויף די ערד ווייס איך נישט, נאר איך ווייס אזויפיל אז כ'האב געטראפן מסכת שבת דף קמ"ה עמוד א' שטייט דארטן אז ס'געווען מענטשן וואס געווען א מבין אויף די ערד וועלכע ס'געט ארויס וועלכע מינע געוויקסן און אזוי ווייטער אזוי ברענגט די גמרא כ'האב עס שוין נאכגעזאגט אויפן האטליין אויך און איך וויל ענק זאגן ביי די וועי איך האב ברוך השם געמאכט יעצט א סיום מסכת שבת איך האלט מיט דף יומי סיי ברכות און סיי שבת דער אייבערשטער זאל מיר העלפן כ'זאל קענען ווייטער גיין. און דאס מיטצוהאלטן איז אזוי ווי צו אקערן מיט די נאז, ווייל ס'איז מורא'דיג כ'האב נישט קיין איבריגע מינוט אין מיין צייט, נאר וואס איף דער איז א וויל דער איז א וועי איז נאו, דעמאלטס האב איך באגעגנט די גמרא אין מסכת שבת דף קוף מעם היי האב איך עס געזאגט אויפן האטליין אז דאס וואס פאפא רב האט פארשטאנען צו די ערד. דעי זאגט די גמרא איז געווען ספעשעליסטן. סאו עניוועי, דעי מענטשן וואס מען האט מיטגענומען איז נישט געווען סתם מענטשן, דאס איז געווען מענטשן וואס זיי האבן טאקע געזעסן און געלערנט און זיי האבן געוויסט וואס מען דארף קוקן און אזוי ווייטער. בקיצור, ס'איז אבער געווען מענטשן וואס זיי האבן נישט געוויסט פונקטליך ווען די רבי וועט קומען, ס'איז געווען דערפלעך ארום און ארום מיט אלעם פלעגן זיצן חסידים, און זיי האבן פארברענגט אין שפריצבענע א וואך און אנדערטהאלבן וואכן ביז ס'איז געקומען די צייט פון קצירת חיטין. יעצט עטס דארפטס פארשטיין, איך זאג אייביג, א שווער קינד און א שלעכט קינד וואס האט זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין, איז אסאך גרינגער אז מען זאל דאס קינד ליב האבן טאמער ער גייט צוריק אויפן ריכטיגן וועג, ווי א קינד וואס איז אייביג געווען גוט. פארוואס? ווייל בסופו של דבר מיט א זאך וואס מען פלאגט זיך האט מען הנאה אז מען זעט דעם תכלית, יעצט אונז ביי אונז ווייסט מען דאך גארנישט, מען ווייסט אזוי פון ווי קומט א מילך? פון א באטל, קיינער ווייסט אפילו נישט וואס ס'איז א קי, איך געדענק א יונגעל איז אמאל אהיים געקומען געפרעגט דעם טאטן די גמרא פרעגט א קשיא אז פון וואנעט ווייס איך מען מעג טרינקען מילך אפשר איז דאך איז עס אבר מן החי? ענפערט די גמרא ווייל ס'שטייט חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב איז א סימן מ'מעג טרינקען מילך. פרעגט דאס אינגל טאטי וואס האט די מילך מיט די קי? ער ווייסט די מילך קומט פון באטל. און וועגן דעם איז אונז זייער שווער צו פארשטיין די גאנצע סוגיות הש"ס אין מסכת ביצה. ביצה שנולדה ביום טוב. וויבאַלד ס'איז יעצט געבוירן, איז עס שוין נעכטן געווען פערטיק. פרעגט דאָס קינד, טאַטי, נעכטן איז געווען אין גראָסערי און האָסט עס אַהיימגעברענגט און האָסט עס געלייגט אין פרידזשידער? און די אַלע זאַכן איז זייער שווער פאַר אונז, ווייל אונז גיימער נישט אַרויס פון מאָל צו מאָל צו נעטשער. יעצט איז דאָ אַזאַ, די אייער, די טשיקנס געבן אַסאַך אייער. איז דאָ אַזאַ זאַך וואָס מ'ווייזט פאַר די גוים. ס'איז געווען דארטן אין קאן עדיסאן בילדינג דארט אין דאונטאון ברוקלין לעבן די קאורט פלעגט זיין אייביג אין די חגאות צייט ווי יעצט האבן זיי געוויזן זיי האבן געברענגט טשיקנס מיט אייער זיי האבן געוויזן וויאזוי ס'ברעכט זיך אויף די איי מיט אלעם אזוי קען מען פארשטיין וואס דאס הייסט נולד צו נישט ס'איז זייער זייער וויכטיג נאר וואס שטאטס אז מ'זאל זיין ביזי נעמענדיג די קינדער אויף טריפס וכדומה און זיי אביסל ווייזן זאלן פארשטיין וואס טוט זיך אויף די וועלט איז נעמט מען נישט די אלע זאכן און יעדער איז הייליג מ'טאר גארנישט טון אבער אין משכב זכור מעג מען מאכן מיט יעדן יונגל דארטן לאזט זיך אויס דאס הייליגקייט עניוועי סאו ס'איז געשטאנען מענטשן און זיי האבן געוואטשט און זיי האבן געקוקט אויף דעם. מיר האט דערציילט א גרויסער רב, ער איז שוין נישט אויף דעם עולם, זאגט ער מיר, ער פארשטייט זייער ווייניג צו שניידן ווייץ, מ'האט אים אמאל געבעטן ער זאל קומען, האט ער געזאגט העי, וויי נאט? איז ער געקומען האט ער געזען דארט ווי מ'שניידט, אז די מאשין האט אריינגענומען געוויסע שטיקלעך גראז אויכעט, א מאשין איז דאך נאר א מאשין. איז ער געגאנגען ער האט אנגעכאפט די גראז האט ער געזעהן ס'איז געהעריג נאס ס'איז די גראז ארום און ארום וואס ס'וואקסט ס'איז געווען געהעריג נאס שרייט ער צום רב איך פארשטיי נישט דו פארקויפסט מיר דאס אלס שמירה משעת קצירה קוק העסטו זעהן ווי אלעס איז נאס אזוי האט ער מיר פארציילט איז למעשה זאגט יענער רב יא זעה ס'איז מיר נישט בייגעפאלן צו באקוקן די גראז ס'איז מיר נאר בייגעפאלן צו קוקן אויף די ווייץ עניוועי. דער סוף איז געווען ווען מען האט אפגעשניטן איז געקומען דער רבי, קודם איז עס געווען דער מהר"ש דאס איז געווען דער זון פונעם צמח צדק, שפעטער האט ווייטער אנגעהאלטן דעם מהרש"ב'ס טאטע אויך, דער מהרש"ב איז שוין נאכדעם נישט געזעסן צו לאנג ווייל עס האט זיך שוין דארט איבערגעדרייט די גאנצע קאמוניסטישע רעזשים און עס איז שוין געווארן צרות דער מהרש"ב האט געמוזט אנטלויפן און אזוי ווייטער אבער דאס איז נישט די עיקר בקיצור. ס'איז געווען א גרויסע שמחה שרייבן זיי, דאס ערשטע געווען אז מ'האט געשניטן שמירה פארן רעבן, דאס צווייטע געווען אז מ'האט געשניטן פאר הונדערטער אורחים וואס זיי קומען אויף יום טוב, און דאס דריטע געווען אז נאכדעם ווען מ'האט געענדיגט צו שניידן די אלע זאכן איז געווען א געוואלדיגע שמחה, דער רבי האט זיך אראפגעזעצט און ער האט געזאגט. געוואלטיגע דברי תורה, דברי אלוקים חיים, מאמר באתי לגני, די אלע מאמרים האט ער געזאגט, און מען האט געטרינקען לחיים, און מען האט געטאנצט מיט שמחה א גאנצע נאכט ביז אינדערפרי, און דער רבי דער מהרש"ב האט באקומען צו דער מהר"ש ווער עס איז געווען דעמאלטס האט באקומען א צימער, און האט עוסק געווען דארטן אין דברי תורה א גאנצע נאכט, ווייל ביינאכט האט מען נישט געקענט צו ארום פארן ווייל עס איז נישט געווען די וועגן, און דער סוף. איז געווען אז דעם אנדערן טאג איז ער צוריק געפארן, און דערווייל אבער די חסידים פאר די רבי האט נאך געזאגט די מאמר פון באתי לגני צו די אנדערע, האבן זיי צוזאם געפאקט די ווייץ און זיי האבן עס אריין געלייגט אין אזאלעכע פעסער וואס איז געווען טרוקן אפגעהיטן, און מען האט עס געמוזט צודעקן כאטש ס'איז נישט געווען קיין פלעסטיק אזוי ווי היינט, הגם פלעסטיק איז נישט אזא גרויסע מעלה וואס עס מאכט מען זאל שוויצן. יעצט שרייבט ער דארטן אז בשעת מען האט געשניטן די ווייץ איז געווען אזא רגש של פון קדושה, יעדער געווען אנגעטון מיט א גארטל, מען איז אנגעטון געווען מיטן הוט, כאטשיג ס'האט געבאקט די זון, ס'איז געווען געוואלדיג די היץ, און מען האט עס געמאכט מיט אזא געוואלטיגע זריזות און זהירות, און זיי האבן עס אזוי געשיקט געמאכט, ווייל זיי האבן דאך געוואוסט אז דאס האט צו טון מיט ושמרתם את המצות, געשיקטער ווי די געווענטליכע ארבייטער האבן עס געטון. יעצט דער ר' זלמן אליינס, דער באלעבאס פון דעם לאנד, איז געווען אן אלטער איד שוין, אבער ער האט אזוי גענומען דעם, האק דעם האק וואס מ'האט אראפגעהאקט מיט אזאלעכע זריזות, אזוי ווי א יונגער מענטש די פיס מיט די הענט זענען אזוי ווי געפלויגן אין די לופט, ווייל מ'האט געפילט די קדושה של שמחה וואס ס'ליגט אין יעדן איד'ס מח און אין יעדן איד'ס הארץ. יעצט א טייל פון די מענטשן האבן געשניטן און ס'איז געווען א טייל וואס האבן געזינגען שיינע ניגונים התעוררות ניגונים נישט די וואס האבן געשניטן די זענען געשטאנען אביסל ווייטער אוועק און כדי זאלן קענען הערן די ניגונים ס'איז די זעלבע ווי ס'שטייט ביי ווען מ'האט געמאכט

זענען געקומען פון ווייט אוועק אנגעטון יום טוב'דיג צוצוקוקן וואס דא גייט זיין, יעדער איז געקומען אנגעטון מיט בגדי שבת, און יעדער האט געזען אז דאס איז א געוואלדיגע התעוררות פון קדושה. נאכדעם ווען מען האט געענדיגט די שניידן און מען האט שוין אלעס אוועקגעלייגט ווי עס דארף צו זיין, זענען זיי געגאנגען דארטן טובל'ען זיך, ס'איז דא געווען א מקווה דארט, א מעיין מקווה, פונעם נהר איז ארויסגעקומען א מעיין, און מ'האט זיך אנגעטון מיט לבו בגדי שבת, מ'האט געדאווענט מנחה בציבור, און דער וואס איז געווען דער בעל תפילה איז געווען דער ר' זלמן, און ער האט געדאווענט מיט א ניגון פון שמחת תורה, און קיין תחנון האט מען נישט געזאגט, און מ'האט געזאגט עלינו. און נאכדעם האט מען געזינגען און געטאנצט, און מען האט געפירט א גרויסן פירות טיש, דער רבי ווער ס'איז נאר געווען צו קודם דער מהר"ש נאכדעם דער מהרש"ב האבן געפירט א גרויסן טיש, און מען האט געגעבן צו עסן יעדן מילכיגס, פארשטייט זיך אליינס פארוואס, ווייל פלייש איז דאך א פראבלעם. און נאכדעם האט די רבי געזאגט זיין דברי חסידות, נאכדעם האט מען געדאווענט מעריב און מען האט א גאנצע נאכט געטאנצט דעם אנדערן אינדערפרי געקומען די אלע וועגענערס מיט די אלע חסידים און מען האט געברענגט אלע זעק מיט ווייץ און מען האט עס אויפגעהאנגען, אמאל האט מען מורא געהאט פאר די מייז, הני עכברי רשיעי נינהו, כ'האב אמאל געהערט פון קלויזנבורגער רב האט ער געזאגט אזוי. אז דער הייליגער ראפשיצער רב האט געהאט אסאך הידורים מיט חומרות וועגן די מצות, אלע צדיקים האבן געהאט, און איינמאל איז געשען אז ער האט געטראפן ווי א מייזל לויפט ארויס פון דעם צימער פון וואו ס'איז געווען די ווייץ, זאגט ער אזוי, ס'איז געווען אויפגעהאנגען אויפן באלקן אויפן דאך, זיי האבן עס געהאנגען הויעך ווייל ס'איז נישט געווען קיין פרידזשידערס אזוי ווי היינט אדער עירקאנדישאנערס צו האלטן פיין קיל דעם צימער. מען איז אויפגעגאנגען אויפן דאך, און דארטן אויפן דאך איז אייביג געווען אין בוידעם קאלט ווייל ס'איז נישט ארויפגעקומען די היץ, און דארט האט ער געזען ווי א מייזל לויפט, אבער די מייזל האט נישט געקענט אנרירן זיין מצה ווייל די ווייץ, ווייל די ווייץ האט דאך געהאנגען, ווי קען א מייזל קריכן, אפשר יא, איך ווייס קען זיין דורכן שטריק. בקיצור, איז געגאנגען דער ראפשיצער רב און ער האט אהערגערופן דעם מלאך. דעם שר פון די מייז, און ער האט געזאגט אז ער גייט אויסרייסן דעם געוויקס מייז פון די וועלט, ס'גייט מער נישט זיין אזא מין זאך ווי א מייז אויף די וועלט. איז געגאנגען דער שר פון די מייז און האט מסביר געווען פארן ראפשיצער רב פארוואס ער זאל עס נישט טון, האט ער עס נישט געטון. איז קלויזנבורגער רב פארציילט די מעשה זאגט ער אזוי, וואס ער האט אים געזאגט פונקטליך ווייס איך נישט, נאר עס זעהט אויס ער האט אים געזאגט גוט, ווייל ווען נישט וואלט די ראפשיצער רב עס געטוהן ווען ער איז געווען ביכולת עס צו טוהן, און ער האט עס נישט געטוהן. עניוועי, ס'איז דא אין די גמרא א גאנצע א, פון דארט האבן די מייז אן אחיזה, הני עכברי און בדק טאמער ער האט געמאכט צען מיט ניין, אלץ איז מיט די מייז. די מייז האבן א געוויסע אחיזה אין די קדושה, ממילא האט ער זיי נישט אויסגעריסן. יעצט אז ס'איז שוין געווען די מעהל האט מען דאס געהאלטן א גאנצן זומער ביז נעקסטן פאר פסח, און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן נאך א זאך, ס'איז געווען אמאל פון וואסער, וואסער מילעכלעך, דאס טייטש אזוי, איז לעבן די הייזער גערינען וואסער, מ'האט געלייגט אזאלעכע האלץ און מיט א רעדל ס'האט זיך געדרייט. יעצט למעשה אין הלכות מקוואות האמער דאס אויכעט, ס'איז דא אין תרס ז אויף א גאנץ אריכות צו דאס פסל'ט די מקווה, ווייל טאמער ס'האט נישט קיין כלי קיין בית קיבול צו ס'פסל'ט די מקווה, ס'איז דא וואסער וואס איז נעשה בו מלאכה, ס'איז דא אין דעם זייער אסאך וועגן די אלטע ס'איז געווען ווינד מילס און ס'איז געווען וואסער מילס, על כל פנים. די ערליכע אידן האבן אבער נישט גענוצט יענס, זיי האבן אלץ געהאט רחיים של יד, מען האט מתקן געווען נייע שטיינער, און נאכדעם האט מען אויסגעקלינט אלעס. דער פאפא רב זכרונו לברכה איז אמאל געקומען אין סאטמארער מצה בעקערי, דער רבי האט אים געבעטן ער זאל קומען, דער רבי האט אים געקענט נאך פונדערהיים, ער איז דאך געווען דער דיין אין. סאטמאר ווען דער סאטמאר רב איז דארט געווען איז ער נאך געבליבן שיריים פון דעם קרן לדוד ווען ער איז נאך געווען דיין אין קרן לדוד'ס צייט האט אים דער רבי גערופן ער זאל באקוקן און אלעס איז געווען פערפעקט פערפעקט נאכדעם גייט פאפא רב און טוט זיך אויס דעם הוט און טוט זיך אויס דעם רעקל און טוט זיך אויס דעם גארטל און ער נעמט זיך מטפס ועולה מטפס ויורד ער טאנצט ארויף אויף די מיל אויבן אינגאנצן ארויף אויף די האנט מיל אין די בעיקערי און ער רייסט ארויס א שטיק טייג וואס דאס איז געווען, מען האט געקענט מאכן דערויף לחם משנה אפאר מאל, און ער געט עס א ווארף אראפ, און דעמאלטס האט זיך סאטמאר רב אנגערופן, פאפא רב איר האט סייעתא דשמיא אין הוראה, איז באמת איז נישט נאר סייעתא דשמיא, און מען דארף קענען זיך אויסטון דעם רעקל און דעם היט און דעם גארטל און ארויפטאנצן און באקוקן, און נאכדעם זאגט פאפא רב פארן סאטמאר רב כ'האב פארשטאנען דארט מוז זיין א פראבלעם, פארוואס? זאגט ער, ווייל וויבאלד ווען מען גיסט אריין די מעהל גייט דאך די מעהל ארויף אין די לופט, און אויב ס'איז דא דא פארע אדים, ס'איז דא וועפער אין די לופט, יעדע לופט האט דאך וועפער, און אמאל איז הייס דא און ס'קען האבן אביסל פייכטקייט אויפן דאך, קלעבט זיך צו דאס, ס'איז דאך א נארמאלע זאך. עכ"פ, דארט איז אויך געווען, מען האט צוגעגרייט די מיעל, ס'איז געווען א גאנצע עבודה. יעצט ראש חודש אדר האט מען אנגעהויבן צו מאלן די ווייץ, מען האט דריי מאל אויסגעקלויבט די ווייץ ס'זאל נישט זיין די שחור וואס ס'שטייט די מצומחות מיט די צוהאקטע, נאכדעם איז געווען א ספעציעלער סדר וועגן מען זאל אנשעפן מים שלנו, און דאס איז געווען אלעס געבאקן נאך פאר פסח, מען האט אויך איבערגעלאזט אביסל מעהל און אביסל, מען האט אויך געשעפט מים שלנו די נאכט פאר ערב פסח כדי מען זאל קענען ערב פסח. באקן. יעצט די אלע וואס האבן צוגעהאלפן מיט דעם באקן, די אלע זענען אויך געווען די וואס האבן געלערנט אין כולל, זיי האבן געהייסן זיצערס, און זיי האבן אויך געווען פון די בעסטע תלמידים פון חבד. פון ישיבה תומכי תמימים. מען האט זיך נישט פארלאזט אויף קיינעם גארנישט נאר עס איז געווען דארטן א מורה הוראה די גאנצע צייט סיי ביים שעפן מים שלנו און סיי ביים כשר'ן דעם אויוון און סיי ביים סדר פונעם באקן. פונעם קנעטן, אויף יעדע זאך איז געווען דארט א מורה הוראה. כ'ווייס דא ביי אונז, איך בין אמאל אריין, כ'האב געזאגט פאר דוד'ן אז איך בין זייער נישט צופרידן, יעדער מענטש קען צוקומען און ער קען טאטשן דארטן די מצות, מ'דארף מאכן א גדר, יענער קומט דאך מיט חמצ'דיגע הענט, ער האלט דאך נאך א פיצא פיי, האט ער זיך אויסגעלאכט, יעדער קען צוגיין, כ'ווייס נישט ווער ס'איז היינט ווייל כ'בין דאך שוין אפאר יאר נישט אריינגעגאנגען דארט. כ'האב איינמאל געוויזן אז די ברעטלעך וואס מ'טוט נעמען מיט דעם שמירגל פאפיר און מ'קראצט עס אפ ווייל דאס איז געווען אין אויוון מיט די מצות, ווישט מען נישט אפ, זאג איך וואס, האסט עס אפגעקראצט, איז געבליבן סיי שמירגל פאפיר און סיי האלץ און סיי די מצות איז געבליבן דערויף, מוזטעך עס אפווישן. וועגן דעם אין אנדערע בעיקעריס למשל אין פאפא דא א גאנצן פאפיר וואס זיי לייגן ארויף און זיי נעמען עס אראפ. און איך בין געווען ביים באקן ביי עפעס א גרויסן חשוב'ן רב א ליטוואק ברענגט ער זיך די אייגענע שטעקענעס אויכעט ווייל ער וויל נישט נוצן צוויי מאל די זעלבע שטעקן ער וויל נישט נוצן פון די מצה בעיקערי גארנישט יעדער האט אסאך חומרות מיט הידורים. יעצט האב געוואלט וויסן ווי זענען די אלע זאכן היינט ווער איז דער מורה הוראה אין די מצה בעיקערי? דער דיין זיצט בײַ זיך אין דער הײם אין ראָסטריט. דער אַנדערער דיין זיצט בײַ זיך אין דער הײם. געצל בערקאָװיטש זיצט זיך אין דער הײם בײַ זיך אין מאָנראָ. און אַלעס באַקט. װער איז אַחראי? װעם האָט מען דאָרט? אַ מענטש! אַ מענטש, װאָס מע צאָלט אים געלט. און אױ ואבֿױ, טאָמער עפֿנט ער דאָס מױל, און װען ישׂ איז ער אַ מורה-הוראה, װײסט ער, װוּ ס'איז דאָ אַפֿילו אַ שאלה. יעצט ער ברענגט דא אויכעט אז ס'איז געווען צוויי משגיחים אין די ישיבה, איינער איז געווען א משגיח אויף לערנען גמרא תוספות און דער אנדערע איז געווען א משגיח אויף צו לערנען חסידות, יעצט די בחורים וואס זענען געווען די בעסטע בחורים אין חסידות די האט מען געגעבן די הייקלסטע פאזישענס, דארט וואו מען מוז זיין מער א ירא שמים, און די בחורים וואס זענען געווען בארעדעוודיג די האט מען געגעבן די שווערסטע ארבעט. יעצט יעדן טאג פאר מען איז געגאנגען עוסק זיין אין די מצות האט מען געלערנט, ס'איז דא א מאמר ששת ימים תאכל מצות, דאס ווערט געברענגט אין סידור פון בעל התניא, און יעדער האט געוויסט אז מען רעדט דא פון עפעס העכער, ס'איז נישט סתם אז מען מאכט דא עפעס א בעיקערי, מען רעדט דא פון ששת ימים תאכל מצות. יעצט ביי ווען ס'איז געווען מוצאי יום טוב איז געווען א גרויסער טיש, האט דעמאלטס דער רבי געזאגט חסידות, ווי גרויס איז די כח פון זיעה של מצוה, און וואסערע א געוואלדיגער תיקון דאס איז אז מ'שוויצט אליינס. פאר יעדע זאך פון א מצוה וואס מען טוט. און ער האט געענדיגט פלעגט ער זאגן אייביג, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. דאס מיינט מען אז מען דארף אריינברענגען לעבן אין די טעג. און מען דארף אויך אריינברענגען בלילות, אין די נעכט דארף מען אויך אריינברענגען לעבן. ס'קומט דלא איברי לילה אלא. לגירסא, נאר אויף צו לערנען. און חכמים לייגן צו ימי חייך עולם הזה, מען דארף אריין לייגן אלעס, אלע ענינים פון עולם הזה, אז מען זאל זיין א איד כל ימי חייך להביא לימות המשיח, אז מען זאל קענען זוכה זיין צו ימות המשיח. עכ"פ. ווען א בחור איז צוגעגאנגען אזוי צו א הכנה צום סדר, ווייסט ער ווי מען האלט? אזוי ווייסט ער גארנישט, וואס ווייסט ער? ער ווייסט אזוי, ס'איז דא א איד, ס'איז דא א בלאט, און ס'איז דא א צייטונג, און דאס ברענגט אים אן די צייט. כ'בין געשטאנען אמאל ווי א בחור לייענט דעם בלאט. דארט איז דא דברי תורה אויך, פרעג איך אים אמאל, זאג מיר דו קוקסט אריין אין די אנדערע חלק, זאגט ער, די אנדערע אינטערעסירט מיך נישט, ער אינטערעסירט זיך צו וויסן וויפיל מענטשן זיין מלייב האט געהאט ביים טיש, און וויפיל ער האט געהאט אין ארץ ישראל, און וויפיל אהער און וויפיל אהין, ס'אינטערעסירט אים גארנישט די דברי תורה, איך האלט אז מ'טאר בכלל נישט דרוקן דברי תורה אין צייטונג ווייל מ'טרעפט עס אין גארביטש, איז ווייס איך בכלל נישט פארוואס מ'טוט עס. און אז זיי ווילן זאלן זיי ארויסגעבן די שיינע זאכן ביי די בחורים און מען זאל מחייב זיין אז מען זאל לערנען די זאכן אינעווענדיג, און ס'מוז נישט זיין דווקא פון צייטונג, ס'איז דא אזויפיל ספרים שיינע. יעצט לאמיר רעדן נאך אביסל פון סדר. יעדע זאך וואס מען טוט ביים סדר איז זייער הייליג. מנהגים פון אידן זענען בכלל זייער הייליג, מנהגים זענען יסודתן בהררי קודש, מען טאר נישט מאכן קיין חוזק פון קיין מנהג אפילו מען פארשטייט נישט, ס'איז דא מנהגים וואס עס זעט זיך אויס אפילו קעגן א חזל, נאר אזוי ווי מען האט זיך עס מקבל געווען מוז מען עס האלטן, ווייל דו ווייסט נישט ווער און וואס מען האט געמאכט מיט די תקנה, כ'האב שוין אמאל דערציילט, ס'איז געווען א מנהג. אין קראקע איז געווען א מנהג וואס א איד ווען זיין פרוי איז געגאנגען אין די מקווה האט מען אים געווינטשן אינדערפרי מזל טוב. נו, דאס זעט דאך אויס ווי זייער א ביליגער מנהג. איז געגאנגען דער רמ"א ווען ער איז געווארן רב האט עס מבטל געווען. דער ראש הקהל איז דעמאלטס נישט געווען אין שטאט, ער איז געווען אויף ביזנעס ערגעץ אין לייפציג, און ער קומט צוריק אינדערפרי, און ער האט געוויסט אז זיין פרוי איז געגאנגען נעכטן אין מקווה און דער שמש האט אים נישט געזאגט מזל טוב, איז ער געגאנגען צו צום שמש האט אים געזאגט יו אר פייערד דו האסט מער נישט וואס צו זיין שמש, לויפט ער צו צום רמ"א און ער דערציילט פארן רמ"א ליסן מ'האט מיך ארויסגעווארפן ווייל כ'האב געפאלגט וואס דו האסט געזאגט, בקיצור האט דער רמ"א אים געזאגט. און ער זאגט אזוי בצחות לשונו פארן רמ"א, ס'איז דא צוויי טעמים פארוואס כ'האב נישט געזאגט מזל טוב, דער ערשטער טעם איז געווען ווייל דער רב האט עס מבטל געווען, דער צווייטער טעם איז געווען ווייל זיין פרוי איז טאקע נישט געווען אין מקווה אויך נישט, האט ער זיך אנגערופען דער רמ"א, יעצט כאפ איך שוין פארוואס מ'האט מתקן געווען דעם מנהג, ס'איז א מורא'דיגער מנהג געווען, יעצט כאפ איך פארוואס מ'האט עס מתקן געווען. ווייל דאס איז געווען א ספאט טשעק צו מען גייט צו מען גייט נישט, אמאל בכלל איז געווען זייער שווער צו גיין אין מקווה אויך צו גיין אין די קאלטע מקווה ס'איז נישט געווען אזוי צוגעארדנט ווי היינט, האט דער רמ"א זיך אונטערגענומען אז ער גייט שרייבן אלע מנהגי ישראל, איר וועט זעהן אין גאנצן ספר פון רמ"א אין שלחן ערוך וועט אלץ זיין והמנהג והמנהג און אסאך מאל איז דא א דין זאגט ער והמנהג אינו כן און מבטל א גאנצן דין פאר א מנהג. מנהגים זענען זייער גרויס און זייער הייליג און יסודותיו בהררי קודש, בפרט נאך פסח ווען אידן זיי האבן געהאט מנהגים, ס'ווערט געברענגט אין חק יעקב מיט אנדערע אז מ'האט ארויף געלייגט די מצות אויפן זאק און מיט אזא און אזוי ווי א זאק און מ'איז ארום געגאנגען און מ'האט געזאגט אזוי איז אונזערע אידן ארויס פון מצרים, אלעס איז הייליגע מנהגים און מ'טאר פון גארנישט לאכן. יעצט, ס'ווערט געברענגט. א מעשה, א מורא'דיגע מעשה פונעם שפאליער זיידן. ווערט געברענגט א מורא'דיגע מעשה. שפאליער זיידע האט געהאט א קינד וואס האט געלערנט אין חדר, און ער האט געלערנט אין חדר, זאגט ער פאר זיין זון, קדש, זאג קדש. הייבט ער אן, ווען דער טאטע קומט אהיים פון שול, טוט ער זיך אן דעם קיטל'ן און ער מאכט שנעל קידוש. פרעגט ער, נו, און וואס זאגט מען ווייטער? זאגט ער, נו, גארנישט, מיין רבי האט נישט געזאגט מער. מיין רבי האט נישט געזאגט מער. בקיצור, האט דער שפאליער זיידע אים געזאגט אז מען דארף זאגן כדי די קליינע קינדער זאלן נישט איינשלאפן. האט ער נאכגעזאגט. דעם אנדערן אינדערפרי איז געגאנגען דער שפאליער זיידע אין בית מדרש און ער טרעפט דעם מלמד און ער פרעגט אים, זאג מיר, וואס טייטש קדש? זאגט ער, קדש, ווען דער טאטע קומט אהיים פון שול מאכט ער שנעל קידוש, טוט זיך אן דעם קיטל און ער מאכט שנעל קידוש. פרעגט ער אים, פארוואס זאגסטו נישט כדי די קליינע קינדער זאלן נישט איינשלאפן? נו לאמיר דיך פרעגן א שאלה, צו וואס דארף איך דאס זאגן? דער דין איז אז אפילו איינער האט נישט קיין קינדער, ער זיצט ער מיט זיין ווייב אדער שני תלמידי חכמים, דארף אויך פרעגן איינער דעם אנדערן די קשיות. און מען רעדט אפילו ווען עס איז אינגאנצן נישט דא קיין קינדער. ס'איז, ווי קענען זיי זאגן כדי די קינדער זאלן נישט איינשלאפן, וועט זיך איינעם צו דאכטן אז טאמער עס איז נישט דא קיין קינדער, צו די קינדער האבן חתונה געהאט צו כדומה, דעמאלטס דארף מען נישט מאכן שנעל קידוש, קען מען זיך זעצן לערנען א ספר. האט זיך אנגערופן דער שפאליער זיידע, איך הער וואס דו זאגסט, אבער זאלסט וויסן מיט דעם וואס דו האסט גערירט מנהגי ישראל האסטו געמאכט א חרבן עולם. האט אים דער שפאליער זיידע געזאגט, איך וויל דיר עפעס זאגן. עס ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש, פרשת אמור, אויפן פסוק ובחודש הראשון, דאס וואס מען ליינט יעצט פסח, שטייט אזוי, רבי חייא פתח רבי חייא האט אנגעפאנגען, אני ישנה, איך שלאף, אבער ולבי ער. יעדער מענטש זיצט אין גלות, ער שלאפט נעבעך. אונז האמיר אלע באקומען, חס ושלום, א סטראוק. מען ווייסט נישט פון אידישקייט, מען לויפט נישט נאך נאכן אייבערשטן, מען איז נישט אינטערעסירט צופיל צו הערן דברי תורה און דברי מוסר, יעדער איז אין א בחינה ווי א סטראוק, ווען אונזער הייליגער רבי האט געהאט א סטראוק דער דברי יואל איז געלעגן דריי טאג האט דער דאקטאר געזאגט אויב ער וועט זיך א ריר טאן אין די דריי טאג דעמאלטס וועט ער זיין געזונט וועט ער אויפשטיין ווייל די פשט איז אזוי אונז האמיר א סטראוק דער קאפ שלאפט אבער די הארץ קלאפט נאך. אונז טוען מיר נאך צום הייליגן באשעפער. איז אני ישנה, איך שלאף ולבי ער, מיין הארץ קלאפט אבער נאך מיין הארץ איז אויף. זאגט דער זוהר, אמרה כנסת ישראל, די אידן זאגן פארן אייבערשטן אני ישנה בגלותא, איך שלאף אין גלות, אבער ולבי ער, איך בענק נאך, איך האב נאך געגועים צו דיר הייליגער באשעפער. יעצט, כאטשיג אונז האמיר נישט דעם גרויסן געגועים צום אייבערשטן, פון דעסטוועגן דאך טוען מיר אונז אלע מצוות, מצוות אנשים מלומדה, מען טוט. איז וואס איז די טעם דערפון? ווייל אונז זעמיר אין דעם גרויסן גלות. יעצט זאגט אים דער שפאליער זיידע, יעצט וועל איך דיר זאגן דעם סוד וואס דא גייט פאר. ווען דער טאטע קומט אהיים פון שול מיינט מען נישט דער טאטע, מען מיינט גאר דעם אייבערשטן. דער אייבערשטער קומט אהיים פון שול, ער האט געהערט אז נאכדעם וואס מען האט נאר געדאוונט אזא הייליג מעריב האט מען אנגעהויבן ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל, און מ'האט זיך געפריידט מיטן הייליגן באשעפער דאס וואס ער האט אונז ארויסגעצויגן פון מצרים און מ'האט אים געדאנקט. איז ווען דער אייבערשטער קומט אהיים פון שיל, ער גייט אין זיינע עולמות עליונים צוריק, בעט מען אים, טו דיר אן דעם ווייסן קיטל און מאך שנעל קידוש אז די קינדער זאלן נישט איינשלאפן, אני ישנה, אונז שלאף מיר שוין, אבער ולבי ער, אז ווארטן צופיל, וועט דאס הארץ אויך חלילה איינשלאפן. אידישע קינדער ווערן אנגערופן. די קליינע קינדער, ווייל שטייט כי קטן יעקב, יעקב איז געווען דער קליינער, און אויכעט שטייט הבן יקר לי אפרים אם ילד שעשועים, אונז כלל ישראל זעמער די קליינע קינדער, אונז זאל מיר חלילה נישט איינשלאפן, ווייל אז אונז עמיר חלילה איינשלאפן, ווער העט דען טון די אלע זאכן וואס דער אייבערשטער פארלאנגט? און ממילא. פרעגט מען דעם אייבערשטן, מה נשתנה הלילה הזה, פארוואס איז דער גלות אזוי לאנג? יעצט ווען דער הייליגער שפאליער זיידע האט געזאגט פאר דעם מלמד, האט ער אויך צוגעזאגט כדי די קליינע קינדער זאלן נישט איינשלאפן און זאלן פרעגן מה נשתנה הלילה הזה. דאס לערנט מען ביי אונז אויך נישט, זעט אויס אונז האבן שוין אפגעשניטן א שטיקל, סאו יעדע דור ווערט שוואכער. און ער זאגט אז מיט דעם וואס מען פרעגט דעם אייבערשטן מה נשתנה הלילה הזה, דאס איז א געוואלדיגע געוואלדיגע התעוררות פון די גאולה, און ווען ער האט עס געזאגט, דער שפאליער זיידע, שרייבן זיי דא אז ער איז געשטאנען אין בית מדרש און נישט געהאלטן, ס'געווען בייטאגס, ס'איז נישט געווען דער סדר, האט ער זיך ארויס מיט אזא טאנץ און ער האט געזאגט רבותי וועקטס ענק אויף, און יעדער האט אנגעהויבן צו וויינען און מהרהר זיין בתשובה, ס'איז געווען אזא מין התעוררות דקדושה. זעט אויס מען דארף אויך זאגן כדי די קליינע קינדער זאלן נישט איינשלאפן זאלן פרעגן מה נשתנה הלילה. יעצט ווערט געברענגט אז א חמץ איז אסור במשהו. ס'איז געווען א איד וואס איז געקומען צום הייליגן אפטער רב און האט אים געזאגט אז זיין זון גייט אויף שלעכטע וועגן און ער וויל זיך חלילה שמד'ן און דער רבי זאל שטארק מתפלל זיין פאר אים האט ער געזאגט אזוי פרעג אים צו ער האט נישט געגעסן קיינמאל חמץ אום פסח, פון ווען ער איז געווארן פריי, ווייל טאמער האט ער נישט געגעסן קען איך אים העלפן, טאמער האט ער יא געגעסן קען איך אים גארנישט טון, ווייל ס'שטייט אלהי מסכה לא תעשה לך און נאכדעם שטייט את חג המצות תשמר. איז דאס איז געבינדן איינס מיטן צווייטן, וועגן דעם דארף מען אבאכט געבן, חמץ איז אסור אפילו במשהו. יעצט. הרב ר' חזקל פון קאזמיר האט זייער מחמיר געווען אויף אלע עניינים פון פסח, ער איז געווען זייער נזהר מיט מורא'דיגע חומרות, ער פלעגט זיך אנגרייטן וואסער פאר פסח אויפן גאנצן יום טוב מיט גרויסע פעסער, און ער האט עס געברענגט פון א קוואל וואס דאס איז זייער ווייט אויסער די שטאט, ווייל אין די קוועלער וואס מען האט געהאלטן אין איין נעמען וואסער איז דאך געווען חמצ'דיגע כלים אויך, מענטשן זענען נישט אפגעהיט. ער אליינס איז געפארן מיטן וועגעלע אבאכט צו געבן וויאזוי מען שעפט די וואסער, און ער האט נישט געלאזט קיין שום זאך אויף דער ערד זאל ארויפגיין אויף פסח, מען זאל נישט אראפלייגן גארנישט אויף דער ערד, אפילו פעסער וויין, טאמער מען האט אראפגעשטעלט א פאס וויין אויף דער ערד האט ער שוין פון דעם פאס נישט געטרינקט, כאטשיג ס'איז געווען אפגעקלינט די ערד, אלעס איז געווען זויבער מיט אלעם. מ'דערציילט אמאל האט מען אים געגעבן ערב יום כיפור האט מען אים געגעבן דעם קיטל מיט דעם וואס ער גייט דאווענען, דער קיטל איז דאך דער זעלבע וואס מען עסט פסח מצות, ס'איז דא א גאנצע אריכות, ס'איז דא א תשובה פון מונקאטשער רב צו מען מעג באגראבן א נפטר מיט א קיטל וואס האט אין זיך די פלעקן פון די וויין וואס מען האט געפירט דעם סדר. זאגט ער יא, ס'איז נישט דא נאך אזא הייליגע זאך ווי צו באגראבן א מענטש מיט א זאך וואס ער האט געטון א מצוה. איז ווען מען האט געגעבן פאר רבי חזקל מקאזמיר האט מען אים געגעבן דעם קיטל האט ער עס אנגעטון, נאכדעם ווען ער האט זיך געוואלט אראפזעצן אויפן בענקל האט ער געגעבן א באקוק דעם בענקל צו עס האט נישט קיין ברעקלעך פון חמץ ווייל ער האט געוואוסט אז דאס נוצט ער אויפן סדר די ווייץ. פון די שמירה האט ער געלייגט אין א זאק, דעם זאק האט ער אריינגעלייגט אין א פאס, און דעם פאס האט ער אריינגעלייגט נאכאמאל אין א זאק, און ער האט עס אויפגעהאנגען אינעם באלקן פונעם הויז. עס איז געווען אמאל א מעשה, ווען מען האט געוואלט נעמען די ווייץ, און מען האט עס געוואלט אפשניידן פונעם באלקן, האט מען דאך געדארפט אפשניידן דעם שטריק וואס אויף דעם איז געשטאנען די די דער גאנצער געביידע, דער פאס מיט. זאק, האט איינער ארויסגענומען א חמצ'דיגע מעסער, האט ער געשריגן, ניין, ניין, ניין, נעמטס א פסח'יגע מעסער, הגם וואס איז שייך, ס'האט דאך צוגעמאכט מיט אלעם, און ער האט די אלע חומרות געהאלטן. האט מען אים אמאל געפרעגט, וואס זענען די גרויסע חומרות, רבי טייערער? האט ער גענטפערט אזוי, חמץ אין פסח איז במשהו, וואס הייסט במשהו? ש קענסטו מיר זאגן וואס דאס הייסט חמץ איז אסור במשהו? האט ער געזאגט אזוי, משהו הייסט יעדער מענטש לויט וואסערע מדריגה ער איז, לויט אים איז אנדערש דער ענין פונעם משהו און פון חמץ. די אלע מענטשן וואס זענען בני עליה דארפן זייער שטארק געווארנט זיין ווייל ער, ביי אים איז יעדע זאך א משהו. דאס וואס ביי אנדערן איז נישט איז ביי אים יא. האט ער זיי געזאגט. ס'איז זייער פשוט, ווייל ס'שטייט אין די משנה ביי טומאה שטייט אזוי, חולין פסל'ט א ראשון, תרומה פסל'ט א שני, קדשים פסל'ט א שלישי, און חטאת פסל'ט א רביעי. איז במילא יעדער מענטש איז לויט זיין מדריגה, סאו דער הייליגער קאזמיר האט זיך געהאלטן אז ער דארף אבאכט געבן זייער שטארק. יעצט זיי דערציילן אויכעט אז ווען ער האט געמאכט ווען ער האט געבאקן מצות האט ער נישט געלאזט מען זאל עס וועלגערן, ווי עס זאל דין ווערן, און האט עס אריינגעלייגט אזוי ווי עס איז דיקערהייט, זיך נישט פארלאזט אז די רעדלער העט מאכן די לעכער. האט מען אים געפרעגט, ס'איז דאך בעסער אז די מצות זאלן זיין דין, האט ער געזאגט, ס'איז אמת, ס'שטייט נפלה נא ביד השם כי רבים רחמיו וביד אדם אל אפולה. אזוי זאגט מען דארט ביים דאווענען, ס'איז בעסער מען זאל שנעל אריין לייגן אז ס'זאל אריין גיין אין אויוון ווי שנעלער, און ממילא וועט דער אייבערשטער מאכן אז ס'זאל זיך גוט אויסבאקן וואס רבים רחמיו און ס'זאל נישט אריין גיין אין מענטשנ'ס הענט וואס זאלן זיך דרייען. יעצט די אלע זאכן איז ריכטיג אבער עס איז מסתם נישט געווען אזוי דיק ווי מען מיינט אזוי ווי די גמרא זאגט א טפח דיק, עס איז נאר נישט געווען אזוי דין ווי אונז ווייל ער האט געהאלטן אז ווי מער מען וועלגערט עס איז עס מער א סכנה פון חמץ, אבער צו דיק איז אויך נישט גוט אז ס'איז, ווייל אז ס'איז צו דיק איז ווערט עס, מען לייגט עס אריין אין א הייסן אויוון ברענט עס עס אפ גראד, קען עס מער נישט וואקסן, פון אויבן קומט אויך דער פלאם און ס'ברענט עס אפ גראד קען עס מער נישט וואקסן, און אינעווענדיג ווערט די גאנצע טייג פארזויערט, ס'ווערט פאריערט, ס'הייבט אן צו יערן, ס'קען אפילו יערן ווען מען נעמט עס ארויס. ווייל וואקסן קען ער נישט מער און ער יערט נאך. סאו דעיס דארף מען טאקע וואטשן, אזוי ווי ס'איז אנגענומען ביי אונז די מסורת אז ס'זאל זיין וואס דינער און נישט וואס דיקער. ס'איז דא דערציילן א מעשה פון רבי אברהם טשעכנעווער, אז ער איז ארויסגעגאנגען שניידן ווייץ אינאיינעם מיט זיינע קינדער, מיט די רבנים און מיט חסידים, מ'זאל שטיין ביים שניידן. בקיצור, ווען מ'האט געשניטן האט מען שוין געשניטן לשם מצות מצוה, מ'האט אנגעלאדנט אלע פעסער אויפן וואגן, האט מען, איז ער נאכגעגאנגען און מ'האט געוואטשט ס'זאל זיין ושמרתם את המצות, ער איז נאכגעגאנגען די גאנצע צייט דעם וואגן און האט אנגעכאפט איין זייט פונעם וואגן כדי ער זאל נישט מסיח דעת זיין. איינמאל איז ער אנגעקומען אויף א פלאץ וואו ער האט נישט געקענט דורכגיין אינאיינעם מיטן וואגן, ס'איז געווען שמאל, האט ער אפגעלאזט די הענט און ער האט זיך צוריקגעצויגן כדי דער וואגן זאל קודם קענען דורכגיין מסתם צווישן די ביימער. דער וואגן איז דורכגעגאנגען און נאכדעם איז ער נאכגעלאפן ווייטער נאכן וואגן און האט עס ווייטער אנגעכאפט. קומט אהיים זאגט ער פאר זיינע קינדער איך וויל אז דו זאלסט מיר ארדערן. פון יענע יענע שטאט זאלסטו שרייבן פאר מיינס א חסיד אז ער זאל מיר שיקן ווייץ איך זאל קענען באקן מצות. פרעגט אים זיין זון, טאטע לעב איך פארשטיי נישט, קודם כל האסטו דאך געוואטשט די גאנצע צייט? זאגט ער יא אבער איך האב אינמיטן אראפגענומען די הענט, דעמאלטס ווען איך האב מיך געפלאגט דורכגיין צווישן די ביימער האב איך אינגאנצן מסיח דעת געווען פון די מצה. און צווייטנס פרעגט ער אים פון וואנעט ווייסטו אז דער חסיד האט אזאלכע אפגעהיטענע מצות ווי דו? האט ער אים געזאגט אז א איד זאגט אז איך האב מצות שמירה איז ער בחזקת אז ער איז באגלייבט. מסתמא האט ער נישט מסיח דעת געווען. זיי דערציילן אויפן בריסקער הויף אויכעט. ר' חיים בריסקער פלעגט עסן פארברענטע מצות. און איינמאל איז עפעס געשען, ער האט זיך אויפגעטוישט די מצות, ביים אהיימגיין איז ער צוגעגאנגען צו א איד און ער האט געפרעגט, זאג, איר האט כשר'ע מצות? זאגט ער, יא. זאגט ער, נו, דעמאלטס פארקויפט מיר אפאר מצות. מען האט אים געפרעגט, ר' חיים, איר מאכט דאך אזויפיל חומרות מיט אלעם, נו, וויאזוי טראסט איר דעם איד? זאגט ער, אז א איד זאגט ער האט כשר'ס מוז איך אים גלייבן, ווייל יעדער איד האט א חזקת כשרות. יעצט מיט די אלע זאכן זאלט איר אבער וויסן, וואס פאר א געוואלטיגע עבודה צדיקים האבן אריינגעלייגט און פשוטע אידן האבן אריינגעלייגט, איז דא א מעשה אז ר' דוד'ל לעלובער, ס'איז געקומען א איד ער האט נישט געהאט וואס צו עסן, איז געגאנגען ר' דוד'ל און ער האט אראפגענומען פון דעם מעל וואס איז אנגעגרייט געווען אויף פסח, און ער האט געגעבן די פרוי, גיי קאך עפעס פון דעם, באק עפעס און מאך פאר דעם אורח עפעס. זאגט אים די רעבעצן, איך פארשטיי דאס נישט, דו האסט דיך אזויפיל געפלאגט ביז דו האסט צוגעשטעלט די. מעיל אז זאלסט האבן פאר פסח, וואס גייסטו עס אוועק געבן? זאגט ער אזוי, די עיקר פון שמירה פון די מצות וואס מען דארף אפהיטן איז אז ס'זאל נישט האבן קיין חשש חמץ, יעצט עס שטייט ושמרתם את המצות, זאגן די חכמים אז און דא איז דאך נאך א דרש אז ס'מאכט נישט נאר מצות ס'מאכט מצוות אויכעט, אז א מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה. אז ס'קומט צו דיר א מצוה זאלסטו עס נישט לאזן פארבייגיין. יעצט זאגט ער אזוי, די מצוה וואס ס'קומט דא פון הכנסת אורחים איז דאך א געוואלדיגע זאך, פון וואו לערן איך ארויס אז איך טאר עס נישט דורכלאזן פון ושמרתם את המצות? נו, איך וועל דאך נישט נעמען דעם ושמרתם את המצות וואס דא שטייט מען דארף געבן פאר א הונגעריגע מענטש, איך וועל זאגן ניין איך געב אים נישט און איך וועל זיך אנגרייטן די מצות זאל זיין לשם מצות מצוה, ווייל יענס דארף אויך שמירה. ס'איז דאך א מצוה הבאה בידך אל תחמיצנה. איי ווי ס'עט זיין מצות, דער אייבערשטער עט שוין זארגן. דער אייבערשטער זעהט דאך אז מ'וויל, עט ער זארגן פאר דעם. דאס איז פשט אזוי אז נאך דעם אלעמען וואס מ'האט די אלע פרומע זאכן און מ'איז זיך מוסר נפש פאר יעדע זאך, דארף מען נאך אנקומען צו אמונה און השגחה אינעם אייבערשטנ'ס דרכים, און מ'דארף וויסן אז אמאל. טוט דיך דער אייבערשטער מנסה זיין, ער פרואווט דיך אויס צו דו מיינסט עס ערנסט צו נישט. ווען ער געבט נישט דעם ארעמאן צו עסן, ער ווייזט אים ארויס ווייל ער האט נישט נאר פסח'דיגס, דעמאלט זאל דער אייבערשטער זיכער ברוגז געווען. און דאס איז געווען ביי די אלע גרויסע צדיקים, ווי הייליגער זיי זענען געווען און וויפיל מער חומרות זיי האבן געהאט, האבן זיי זיך אראפגעלאזט מיט ביידע פיס אויף די וועלט. ס'ווערט געברענגט א מורא'דיגע מעשה פונעם אוהב ישראל פון הייליגן אפטער רב, אז ס'איז געקומען אמאל, מ'איז געקומען איינמאנען געלט פאר די מצות פון די שטאט, כ'האב ענק שוין געזאגט אין יעדע שטאט איז געווען אזא זאך אז מ'פלעגט צאמנעמען געלט פאר פסח, און דאס איז געווען. אז אידן זאלן קענען, און ארעמע אידן זאלן קענען אויך פירן דעם סדר ווי עס דארף צו זיין, די גמרא ברענגט ווען מען הייסט א חלק פון די שטאט, וויפיל טעג מען מוז דארט וואוינען, סיי אויף צו געבן פאר קופת העיר, און סיי מען זאל צאמנעמען. בקיצור, עס איז געקומען עפעס א שליח צאמצונעמען דער גבאי צדקה, צאמצונעמען ערב פסח פאר ארעמע לייט. די רעבעצין איז זייער ביזי צוצוגרייטן דעם סדר, זי האט פארגעסן ווי מען האט געלייגט די מצה שמורה דאס האט מען געלייגט עקסטער, זי האט געזען די מצות האט זי געגעבן א כאפ און זי האט די מצות וואס מען האט געבאקן ערב פסח זי האט געגעבן א כאפ און זי האט עס אוועק געגעבן פאר די קופת העיר, בקיצור. נאכדעם איז א האט זי זיך באמערקט וואס זי האט געטון א געוואלטיגן מיסטעיק, זי האט אוועקגעגעבן די מצות פון ערב פסח וואס דאס איז געבאקן געווארן לשם מצות מצוה, אלע מצות איז לשם מצות מצוה אבער דאס ערב פסח האט א מערערע חשיבות, בקיצור זי האט נישט געוואוסט וואס צו טון, האט זי זיך מיישב געווען. איר מאן העט עניוועי נישט וויסן, זי העט מאכן א שווייג ענד דעטס איט. זי האט גענומען דרײַ מצות, האט עס אהינגעלייגט און פארטיג. שוין. ער, דער הייליגער אפטער רב, האט געפירט א סדר ווי עס דארף צו זיין, כאילו ער ווייסט גארנישט. נאך פסח אפאר טעג קומט א פאר פאלק און זיי ווילן זיך גט'ן. פרעגט ער די מאן זאג וואס ווילסטו דיך גט'ן פון דיין פרוי? ענטפערט די מאן פשוט זיין פרוי קומט פון א פלאץ ווי מען עסט געבראקטס אום פסח און ער קומט פון אזא שטוב ווי מען עסט נישט געבראקטס אום פסח, ער איז מער פון די חסידים ואנשי מעשה וואס איז מדקדק מען זאל נישט עסן. קיין געבראקטס, און ער האט איר געבעטן אז זי זאל אים קאכן אלע מאכלים אויף פסח אין עקסטערע טעפ ווייל ער וויל נישט עסן פון די זעלבע וואס זי עסט ווייל זי קען עסן ווייטער געבראקטס אבער ער וויל עסן נישט געבראקטס בקיצור און וועגן דעם וויל ער זיך גט'ן. רופט אריין דער אפטער רב די רעבעצן און ער זאגט פאר די רעבעצן קענסט זאגן אפשר פאר דעם פאר פאלק וואסערע מצות האסטו מיר געגעבן דעם פסח ביים סדר? די רעבעצן איז געווארן ערשטוינט און זי האט שטיל געשוויגן, זי האט מורא געהאט צו פארציילן, זי האט דאך געמיינט אז דער מאן ווייסט נישט, זאגט ער איר נאכאמאל, זאג זיי וואסערע מצות דו האסט מיר געגעבן אויף פסח, האט די רעבעצן אנגעהויבן צו וויינען, זי האט געזאגט, איך האב געגעבן געהעריגע פשוטע מצות, נישט וואס איז געווארן געבאקן ערב פסח לשם מצות מצוה, און זי האט פארציילט די גאנצע מעשה. רופט זיך אן דער אפטער רב, דער הייליגער אוהב ישראל, זאגט ער אזוי, קוק אהער, איך האב געגעסן מצה פשוטה, פשוט'ע מצות, דעם ערשטע נאכט פון פסח, כ'האב מיך געמאכט אזוי ווי איך ווייס פון גארנישט, פארוואס? ס'זאל נישט צוקו צוקומען צו קיין כעס, צו קיין הקפדה. און צו קיין קריגעריי חס ושלום. און דו ווילסט גט'ן א פרוי וועגן געבראקטס? וועגן געבראקטס? געבראקטס איז דאך א מנהג, א חומרא. האט ער אנגעהויבן צו פארשטיין, דער אפטער רב האט אים דעמאלטס געעפנט די אויגן, די אלע חומרות דאס אלעס איז גוט, אבער נישט צו פארלירן א ווייב וועגן דעם, דו פארלירסט א ווייב גייסטו נישט האבן קיין ווייב נאכדעם, האסטו א פראבלעם. און דאס אלעס איז גוט. ס'זאל נישט צוברענגען קיין כעס און קיין קריגערייען. טאמער ברענגט עס צו די אלע שלעכטע מידות, איז דאס אלעס גארנישט ווערד. יעצט, דער הייליגער מונקאטשער רב פלעגט פארציילן, שושן פורים איז געווען די הילולא פונעם צדיק רב קאפל מליקאווע, איינער פון די גרויסע צדיקים. דער רב קאפל האט געהאט א שטוב מיט טעכטער, איינע פון די טעכטער זענען געווען די מאמע פונעם הייליגן חוזה פון לובלין. ער האט זיך מפרנס געווען פון א שענקעריי, ער האט געהאט אזא באר, מ'איז געקומען דארט איינשטיין און ער האט געגעבן פאר די גוים צו טרינקען. יעצט, געווענליך די אלע געטראנקען איז אזוי ווי היינט אין ביזנעס, דאס האט געהאט אינווענטארי, דאס הייסט יעדעס מאל ער האט פארדינט, ער האט געקויפט נאך, האט ער געהאט מער, און די אינווענטארי איז געווען זיין פרנסה. טאמער וואלט די אינווענטארי חלילה אונטערגעגאנגען וואלט ער נישט געהאט אפילו נדן חתונה צו מאכן די קינדער. די גוים האבן דאס געוואוסט אז ערב פסח גייט ער פארקויפן דעם חמץ האבן זיי אלע אפגעשמועסט אז קיינער וועט אים נישט קיינער וועט אים נישט פארקויפן קיינער וועט נישט קויפן פון אים וועט ער עס מוזן ארויסווארפן וועלן מיר עס אלע אויסטרינקען. בקיצור. און אזוי געווען אפגעשמועסט אז קיינער האט עס נישט אפגעקויפט. נו, וואס האט ער געקענט טון? ס'איז געקומען שוין דא פארן זמן פון סוף אכילת חמץ און שריפת חמץ, וואס טוט מען? איז געגאנגען דער רב קאפל, ער האט נישט געהאט קיין ברירה, און ער האט גענומען אלע סחורה און האט עס ארויסגעטראגן לעבן ים ווייט אוועק פון הויז מען זאל עס אפילו נישט מען זאל אפילו נישט האבן קיין עגמת נפש אז מען האט עס אוועקגעגעבן ארויסגעווארפן און ער האט עס מפקיר געווען און ער האט געזאגט כל חמירא און ס'איז שוין נישט אין זיין רשות אויך נישט און פארטיג. רב קאפל קומט צוריק און יעדער איינער האט געקוקט ס'איז געווען תשעה באב אין שטוב ווייל. מען האט געוואוסט אז דאס איז די נדן פון די קינדער, און וואס גייט מען יעצט טוהן? עס איז אזוי, עס איז געווען אזוי ווי א מענטש כאדם שיצא נקי מנכסיו, ער איז געווארן אן ארעם מאן, אבער רב קאפל האט זיך נישט פארלוירן, און ער האט געדאנקט דעם אייבערשטן אז ער האט זוכה געווען מקיים צו זיין מצוות ביעור חמץ כפשוטו, נישט פארקויפט מיט א מעשה, כ'האב עס נישט, ס'איז נישט מיינס, ס'איז לא יראה ולא ימצא אין ערגעץ נישט. שוין. ס'איז אבער געווען א גרויסער פעניק אין שטוב, אבער ער פאר זיך האט זיך געפירט מיט אזא שמחה, מיט אזא הרחבת הדעת. שוין. דער פסח איז אדורך, ס'איז געקומען איסרו חג, האבן אנגעהויבן רב קאפל מיט זיין מענטש, מיט זיין הויזגעזינד, זיין פרוי מיט די קינדער, צו טראכטן וואס טוט מען ווייטער. האט רב קאפל געזאגט אזוי, צו מיר גיין מארגן אינדערפרי וועלן מיר אויפפיקן די פעסער, און מ'וועט נעמען דאס גוט אויסוואשן, ווייל די גוים האבן דאך געטרינקען דערפון, און מ'וועט אנהייבן עפעס ניי, אזוי ווי ווען מ'האט אנגעהויבן מיט אסאך יארן צוריק, און עפעס וועט מען קענען פארדינען, און מ'וועט זען וואס דער אייבערשטער וועט העלפן. די גוים שטייען ארום דארטן, און זיי זעען. ווי ר' קאפל קומט נעמען זיי זיך אויפן שרייען וואא דו איד דו וואסערע א יחוס איז אז דו האסט ארויס געטראגן דא דעם חמץ האסט דאך מיט געשיקט דא די גאנצע רוסישע מיליטער זענען געשטאנען דא שומרים א גאנצע צייט און געוואטשט מיט געווער. בייטאג און ביינאכט זענען זיי געשטאנען מיט געווער אוודאי האבן מיר אונז נישט געקענט צוגיין. קיצור רב קאפל קוקט זיך אום ער ווייסט פון גארנישט ער האט נישט קיין ווארט ביי די רוסישע באאמטע וואס הייסט ער האט געוואטשט ס'הייסט ער געשיקט מיליטער צו וואטשן עס האט נישט געפעלט גארנישט עס איז געווען אנגעפילט אלעס דעמאלטס האט ער פארשטאנען אז דער אייבערשטער האט עס געהיט פון הימל און ס'איז געווען א גאנצע נס. אז דער אייבישטער איז געשטאנען און זיי געהיט זיין פארמעגן, און ממילא האט רב קאפל זוכה געווען פון הפקר, ווייל ער האט דאך נישט געשיקט קיינעם צו וואטשן, און ער האט צוריק אהיים געטראגן די אלע פעסער, און ער האט ווייטער געהאט צו לעבן. דער רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל האט אמאל פארציילט, כ'האב עס געהערט אמאל פון ר' משה יוסף מייזעלס זכרונו לברכה, ער האט עס דערציילט אין די ישיבה אז דער רבי האט אמאל געזאגט אז אין סאטמאר האבן זיך אויפגעשטעלט די ציוניסטן די די חברה וואס האבן געוואלט וויי טון פאר אידן און ס'איז געקומען מוצאי פסח האבן זיי נישט געוואלט צוריק פארקויפן דעם חמץ זיי האבן געזאגט זיי האבן אנגעדרייט דעם גוי ער זאל נישט פארקויפן. האט דער רבי געזאגט פאר ר' משה יוסף, נו מילא פטור ווערן פון א גוי איז דאך נישט געווען פון די שווערסטע זאכן, כ'האב געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל נישט וויי טון פאר אזויפיל אידן וואס זייער פארמעגן ליגט ביי יענעם גוי אין די האנט, זאגט דער רבי, מען איז אים געקומען זאגן א בשורה אז דער גוי האט באקומען א הארץ אטאקע און ער איז אפגעשטארבן. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט צו דערציילן א מעשה אז דער מא מאיר נתיבים איז געווען א תלמיד פון בעל שם הקדוש איז געווען א רב אין אסטרא און געגאנגען אמאל פארנאכט י"ג ניסן מיט א קריגל ער זאל קענען אנשעפן מים שלנו אויפן וועג האט ער באגעגנט רבי ייבא רבי ייבא איז געווען דער מגיד מישרים אין אסטרא ער איז געפארן מיט א וואגן אויכעט מיט א קריגל מים שלנו. זאגט דער רבי ייבא פאר דעם מאיר נתיבים, איר זענט דאך דער רב, פארוואס גייט איר צופיס אין בלאטע? קומט ארויף אויף מיין וואגן, איך וועל אייך מיטנעמען. האט ער אים געענטפערט, איך גיי טון אזא גרויסע מצוה, אנצושעפן מים שלנו פאר מצות, זאגט ער, דאס קען מען נאר איינמאל א יאר מקיים זיין, איז עס ביי מיר אזוי געליבט, איך וועל אוועקגעבן די מצוה פאר די פערד? אזוי ווי דער רבי ר' בער האט עס געהערט איז ער אראפגעשפרינגען פון זיין וואגן און ער האט אויך אנגעהויבן צו גיין צופיס. זיי דערציילן אז אין בעלז ווינטשט מען אן לשנה הבאה בירושלים ווען מען שעפט אן מצות. און זאגן זיי אז דער ענין פון אנשעפן דעם מים שלנו, ס'איז דאך קוועלער, ס'האט דאך מורא'דיגע הייליגע ענינים, איז א ענין מסוגל דערצו אז מען זאל בעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל אונז שיקן דעם גואל צדק. עד כדי כך אז ר' שלום בעלזער האט געזאגט, מען שעפט דאך אן היינט ביינאכט, מען זאל מארגן קענען באקן, ווינטשט מען אן אז מיט דעם וואסער זאל מען נאך קענען פארן ביז ירושלים שוין און באקן שוין נאך אויף דאס יאר פסח, און מען זאל עס קענען דארט עסן. אבער ס'האט אין זיך א מורא'דיגע סגולה, מען קען פועל'ן אז משיח זאל אונז קומען שוין אויסלייזן, דאס איז מים, מים מיט די חכמה, און מען זאל זיך רעדן, נעמען רעדן וועגן מים וואס דאס איז און וואס די קוועלער וואס דאס איז. עס איז ס'איז נישט דא גענוג צייט אינעם יאר דאס צו רעדן, סאו עניוועי, דאס איז אויכעט א ענין וואס דער עולם ביי אונז, נישט יעדער איינער גיט אבאכט אויף דעם, איך געדענק איך בין געפארן אמאל אויף ארץ ישראל פאר פסח, האט מיך דער הרב הגאון ר' יחזקאל ראטה, קארלסבורגער רב, מיר געזאגט איך זאל אים ברענגען פון אן אראבישן דארף די אראבישע קריגלען, ווייל אז. איז דאך א פראבלעם, ס'מאכט קאלט, זאל אים ברענגען פון אן אראבישן דארף, כ'האב מיך איינגעשטעלט מיין לעבן, איך בין געפארן צו אן אראבישן דארף, כ'האב אים געברענגט אן ערדענעם קריגל, כ'האב צוריק געברענגט פינף שטיק, כ'האב נאך געשיקט מיט זעקס בחורים אויך יעדער איינער זאל ברענגען א קריגל, ווייל כ'האב נישט געוואוסט וועלכס וועט זיך צוברעכן און וועלכס וועט זיך האלטן. ס'זענען דא אסאך שווערע הלכות, און מען דארף וויסן אז דאס איז יעדע זאך איז יסודתו בהררי קודש, די אבות האבן זיך געטראפן דעם זיווג ביי די ברינען, די בחורים וואס דארפן געהאלפן ווערן איז עס א מורא'דיגער ענין זאלן זיך טרעפן דארט שידוכים. ס'איז מסוגל אז ס'זאל זיין לשנה הבאה בירושלים. יעצט איז דא א באקאנטע מעשה, דער בעל שם הקדוש איז געפארן אויף ארץ ישראל, ער האט געוואלט זיך דארטן טרעפן מיטן אור החיים הקדוש, און דער בעל שם הקדוש האט געהאט דעם נפש פון דוד המלך און פון משיח, און דער אור החיים הקדוש האט געהאט דעם רוח, ווען זיי טרעפן זיך צוזאמען וואלט עס געווען די נשמה, וואלט מען געקענט ממשיך זיין אז ס'זאל זיין די גאולה, וועגן דעם האט מען אים אפגעהאלטן פון הימל ער זאל נישט קענען דארטן אנקומען. די מעשה גייט אזוי, ער איז געקומען אויף איסטאנבול נאך אסאך אסאך פראבלעמען אויפן וועג, און ער איז אנגעקומען צוויי טעג פאר פסח דארטן, איז נעבעך נסתלק געווארן אלע זיינע מוחין אינגאנצן נישט געדענקט אפילו אלף בית און ער איז געבליבן אן גארנישט ער איז געגאנגען אין בית מדרש האט זיך דארט אריינגעזעצט ער האט געוואלט לערנען נישט פארשטאנען וואס ער לערנט און ער האט געהאט זיין טאכטער אדל און זי האט געזעהן אז דא איז גרויסע צרות דא איז א פרעמד לאנד דא איז אן אראביש לאנד. ספרדים ס'אינגאנצן ווייסט מסתמא אינגאנצען נישט פון בעל שם טוב. ערב פסח איז געגאנגען זיין טאכטער צום בארטן פון ים זי זאל אויסוואשן די וועש פונעם הייליגן טאטן מען זאל האבן לכבוד יום טוב. זי האט אויסגעוואשן די וועש און זי האט געוויינט די גאנצע צייט, זי האט געזאגט רבונו של עולם ס'איז דאך שוין געקומען ערב פסח און אונז האמיר נאך גארנישט, נישט קיין מצה נישט קיין וויין נישט קיין צרכי יום טוב. פלוצלינג קומט אן צום בארטן א שיף, סאך מענטשן גייען אראפ, און ס'איז געווען דארטן איין איד וואס ער איז צוריק געקומען, ער וואוינט אין איסטאנבול, ער איז צוריק געקומען פון א גרויסן מסחר, ער האט גוט פארדינט, און ער זעהט ווי א פרוי זיצט און זי וואשט קליידער ביים ים ערב יום טוב, און זי וויינט, גייט ער צו צו איר און פרעגט זי. וואס ווער ביסטו? זאגט זי איך בין די טאכטער פון בעל שם טוב, מיין צדי, מיין טאטע איז א צדיק און א קדוש מפורסם, און ס'איז געשען אזוי אז ס'האט זיך געפירט פון הימל אז ער איז געקומען דא אויף איסטאנבול צו פארן אויף ארץ ישראל, מ'האט אים צוגענומען אלע מוחין און ער זיצט יעצט אין בית מדרש און איך ווייס נישט וואס צו טון, כ'האב גארנישט אנגעגרייט אויף פסח, האט דער גביר רחמנות געהאט און ער האט געזאגט. קום ווייז מיר וואו דיין טאטע איז און כ'גיי אים איינלאדענען, און א גאנץ יום טוב קענטס עטס ביידע זיין ביי מיר אין שטוב, און וואס עטס עטס ברויכן וועל איך ענק געבן. בקיצור, דער גביר גייט, און זי גייט גראד אין בית מדרש, און די טאכטער גייט אויך, און זי דערציילט פארן טאטן וואס איז געשען, און זענען ביידע געגאנגען צום הויז פון גביר. דער גביר האט זיי אויפגענומען מיט א שיין בסבר פנים יפות, און ער האט נישט געזען אין בעל שם הקדוש קיין שום גרויסקייט, א איד איז א איד, ער דארף צו עסן און ס'איז אין דער פרעמד. דער בעל שם הקדוש האט נישט געוואלט עסן, ווייל ס'איז שוין געווען נאכן זמן פון אכילת חמץ, און מצה טאר מען דאך נישט עסן ווייל ס'איז דאך ערב פסח עסט מען נישט, האט דער איד געגעבן פארן בעל שם הקדוש וויין און ער האט געטרינקען, יעצט אונז פסק'ען מיר אז פורתא מיסעד סעד און טובא מגרר גרר, אז ווייניג טאר מען נישט ווייל ס'מאכט זאט, אבער אסאך מעג מען ווייל ס'שלעפט צו נאך. נאכדעם איז געגאנגען דער בעל שם הקדוש אין דעם צימער וואס דער גביר האט אים געגעבן. דער בעל שם הקדוש האט זיך געלייגט שלאפן ביז ביינאכט, דער גביר איז געגאנגען אין בית מדרש דאווענען מעריב, ער איז צוריק געקומען אינדערהיים און דער בעל שם הקדוש שלאפט נאך. זאגט דער גביר פארן בעל שם הקדוש טאכטער, איך מיין זאלסט אויפוועקן דיין טאטן, עס וויל מען דאך פירן דא א סדר, איך מיין מען דארף דאווענען מעריב האט ער נאכנישט געדאווענט, האט זי אים געזאגט אזוי. מיין טאטען טאר מען נישט אויפוועקן, אז מיין טאטע שלאפט דאס איז העכערע זאכן. בקיצור, דער איד האט זיך אויסגעלאכט און ער גייט אריין אין צימער ווי דער בעל שם הקדוש איז געשלאפן האט ער געזען אז זיין פנים פלאמט פלאמען פייער, אזוי אז ער האט זיך אזוי דערשראקן אז ער איז פשוט ארויסגעלאפן. דער גביר האט שוין געזען ער האט דא צו טון מיט א הייליג מענטש, ער האט שוין מער נישט געטרייט גארנישט צו טון. בעל שם הקדוש האט זיך אויפגעוועקט שפעטער, אביסל שפעטער, ער האט זיך געוואשן די הענט, און ער האט אנגעהויבן צו דאווענען מעריב מיט א מורא'דיגן דביקות, ווייל דעמאלטס ווען ער איז געשלאפן האט מען אים צוריק געגעבן אלע מוחין, ווייל ס'איז שוין געווען. פסח און האט דאך געדארפט האבן די מוחין און ער האט שוין געזען אז מען האלט אים אויף פון הימל האט ער שוין נישט געהאלטן ביים פארן במילא נאכן דאווענען האט ער זיך געשטעלט דער בעל שם הקדוש האט זיך געזעצט צו פירן דעם סדר דער בעל שם הקדוש האט געזאגט די הגדה מיט א גרויס התלהבות און ער איז אנגעקומען צו דעם פסוק אין הלל הגדול וואס מען זאגט לעושה נפלאות גדולות לבדו דער אייבערשטער מאכט זיינע ווינדער אליין. איז שוין געווען דריי שעה נאך חצות, שוין געווען דריי פארטאגס, און דער בעל שם הקדוש האט ווייטער געשריגן לעושה נפלאות גדולות לבדו, אז מ'האט עס געהערט ביז די אנדערע הייזער אוועק. די גאנצע צייט פון סדר האט דער מענטש גארנישט זיך געטרויט צו פרעגן פון בעל שם הקדוש, נאר נאכדעם האט געענדיגט דעם סדר האט ער געפרעגט דעם בעל שם הקדוש וואס איז דא פארגעגאנגען מיט דעם לעושה נפלאות גדולות. דער בעל שם הקדוש אים געזאגט אזוי, ס'איז געווען א גזירה רעה אויף אלע אידן אין איסטאנבול, און איך האב מיך מוסר נפש געווען מבטל צו זיין די גזירה, און איך האב ברוך השם גע'פועל'ט אין הימל אז מ'האט עס מבטל געווען, און מען האט געזאגט דעם פסוק לעושה נפלאות גדולות לבדו אסאך מאל, דעמאלטס האט מען מבטל געווען די גזירה בפועל. אז וועסט גיין מארגן אין בית מדרש העסטו שוין הערן אלעס וואס דא איז פארגעגאנגען דעם אנדערן טאג ווען איך קום אין בית מדרש און ס'קומט אריין איינער פון די ראשי קהילה ער איז געווען א וויין סוחר איינער פון די חשוב'סטע מענטשן און ער זאגט רבותי מזל טוב מזל טוב אונז זעמער ניצל געווארן פון א גזירה רעה און ס'איז געווען א ישועת השם יעצט וואס איז געווען די גזירה רעה? די גזירה רעה איז געווען אזוי, ס'איז געווען א סולטאן, א סולטאן מיינט א מעיאר, א פירער, אין איסטאנבול, וואס ער האט זיך נוהג געווען אלץ ארויסצוגיין מיט געהעריגע קליידער, מ'זאל אים נישט דערקענען, און ער זאל נישט מוזן האבן עקסטרע פראטעקשאן. איין טאג איז ער ארויסגעגאנגען, און ער איז געגאנגען אויסער די שטאט, ער האט שטארק הנאה געהאט אויפן וועג, און ער איז אבער געווען זייער ווייט אויסער די שטאט, און ס'האבן אים באפאלן חברה גזלנים, און זיי האבן אים אריינגעברענגט צו זיך דארטן, וואו מען כאפט אלע געפאנגענע. בקיצור, זיי האבן אים באטאפט די טאשן, און זיי האבן געזען אז דאס איז א ריכטיגער בחור, ער האט אין זיך גאלד מיט זילבער מיט אלעם, און זיי האבן שוין געוואוסט אז זיי האבן איינעם וואס איז סחורה. בקיצור. ער האט זיי פארקויפט א מעשה אז אזוי ווי ער איז א וועבער ער קען מאכן שיינע שטיח אזעלכע ראגס איז בעט ער זיי אז זאלן אים נישט סתם האלטן דא אזוי אדער הרג'נען חלילה זיי זאלן אים געבן ארבעט און ער וועט מאכן א ים מיט געלט פאר זיי נו זיי האבן דאס געזעהן און און ס'איז איינגעגאנגען דער פלאן, קודם האבן זיי אים אלעס צוגענומען אבער זיי האבן אים נישט געהארגעט. קיצור ער האט אנגעהויבן צו מאכן אזאלעכע געוועבטע שיינע ראגס, און ער האט געהייסן אז זאלן ארויסגיין און זאלן פארקויפן דאס פאר הונדערט דאלער, ס'איז זעהר א טייערע סק. א ראג קענסטו האבן פאר צען דאלער, הונדערט דאלער. געווען עפעס א איד אין מארקעט און ער האט געזעהן ווי מען בעט פאר אזא ראג אזויפיל געלט, פלוצלינג זעהט ער אז אין דעם ראג איז דא איין אות, א אות איז דא, האט ער געזעהן עפעס מוז דא פארגיין, זאגט ער יענעם יא איך געב דיר און ער קויפט עס אפ. בקיצור דעם אנדערן טאג מאכט ער נאך איינס אין ער שרייבט א צווייטן אות. און א דריטן אות, און אזוי ביז ער האט אריינגעשריבן אלע זיינע אותיות פון זיין נאמען, און ער האט אריינגעשריבן אויכעט וואו ער געפינט זיך. קיצור ער איז געגאנגען צום קעניג און ער האט אים געזאגט זאלסט וויסן אז דער סולטאן אים האט מען געכאפט און ער זיצט דארטן, איינגעלייגט. דער סוף איז געווען אז דער קעניג האט אראפגעשיקט ארום דעם וואלד גרויס מיליטער, אסאך מיליטער, גרויסע חברה, מען האט ארומגערינגלט דעם וואלד און מען האט דעם סולטאן באפרייט. בקיצור, דער סולטאן האט געזאגט פאר דעם איד, זאלסט וויסן, ווען דו וועסט אמאל ברויכן א טובה, וועל איך דיר עס צוריק טון. און נאך מער, ער האט איבערגעלאזט אז די משפחה קענען טון טובות. דאס הייסט. טאמער ער וועט שטארבן פאר זיין זון, פאר זיין אייניקל מוז מען טוהן אלע טובות. לסוף איז געווען דער סולטאן איז געשטארבן, דער איד איז געשטארבן, ס'איז שוין געווען דער דריטער דור, און איין טאג זעהט דער סולטאן, דער אייניקל שוין פון יענעם, אז מען טראגט מצות, פרעגט אים דער סולטאן וואס זענען דאס, עפעס אנדערע מיני ברויט? זאגט ער אים. דאס איז מצות אויף פסח, איז געווען דארטן זיין גבאי א גרויסער שונא ישראל, און ער האט געזאגט זאלסט וויסן אין דעם לייגט מען אריין בלוט פון אונז, מוסלמישע בלוט, בקיצור. ער האט זיך זייער דערשראקן, וואס? אזא זאך טוט מען? האט ער געהייסן מען זאל נאכקוקן דאס, און זיי רופן זאגן, און ס'איז געקומען מ'האט גערופן נאך גויים אלע אנטיסעמיטן, און זיי האבן געזאגט ס'איז אלעס אמת, זיי רופן עס נאך מצות שמירה מ'זאל אבאכט געבן א גוי זאל עס נישט זען, מעשה שטן הצליח אז ס'איז געווארן א בהלה, בקיצור דער גרויסער שר. האט געזאגט דער סולטאן אז מען גייט אלע אידן הרג'נען. ערב פסח איז דער איד פון דער גרויסער וויין סוחר, ער איז שוין געווען אן אייניקל ווער ס'האט מציל געווען דעם סולטאן, האט זיך געלייגט אביסל שלאפן פארן סדר, ווייסט, ער זאל קענען ווי מען זאגט פירן א סדר ווי עס דארף צו זיין. קיצור, חלומ'ט ער זיך אז זיין טאטע קומט צו אים און ער זאגט אים אזוי, קינד טייערע, דו ביסט אן אייניקל פון מיר און דו זאלסט וויסן די גאנצע שטאט איז אין א גרויסע סכנה און דו ביסט דער איינציגער וואס דו קענסט זיי מציל זיין ווייל איך האב מיטן סולטאן אן אפמאך אז איך קען מציל זיין אידן איך קען קומען ווען איך וויל בפארן ארויף צו רעדן צו אים. בקיצור מ'איז יעצט מלשין אז אידן נעמען בלוט פון מוסלעמס. און זיי הרג'נען די קינדער ווייל זיי דארפן פאר זייערע מצות. וכד' וכו' און ער זאגט אים נאך מער, זאלסט וויסן אז דער גאבע זיינע, ער איז נישט קיין מוסלים אינגאנצן, ער איז נאר זיין גאבע, אים שפילט ער מוסלים, ער איז אינ'אמת'ן א נוצרי א יווני. און אז דו ווילסט דיך איבערצייגן, זאלסטו זאגן פאר'ן סולטאן, אז ער זאל שיקן מענטשן צו אים אהיים אין שטוב, וועסטו זען אז ער. האַלט אין דער היים אונטער זיין בעט אַ צלם. שוין. בקיצור, ער וועקט זיך אויף און ער זעט אַ חלום, און ער וויל זען צי עס איז אמת צי נישט. איז ער געגאַנגען קודם כל צו דער מאַמע פון דעם, פון דעם סולטאַן. ער האָט דאָך נישט געוואוסט, אפשר איז נאָר אַ ווילדער חלום. און ער גייט צו דער מאַמע און ער זאָגט, כ'האָב נישט ליב אויסצונוצן מיין פּראָטעקציע, אָבער דו ווייסט, איך האָב פּראָטעקציע צו רעדן צום סולטאַן ווען איך וויל. בקיצור, און ער איז אריין צום סולטאן און האט אים געזאגט דו הער מיך אויס, דו ביסט מיר שולדיג א טובה, דו ווייסט דאס, איך האב געראטעוועט דיין זיידן, און יעצט דארפסטו ראטעווען מיינע אידישע ברודער. און ער דערציילט אים די גאנצע מעשה, און ער זאגט אים זאלסט וויסן אז יענער איז גאר א קאטוילישער, ער איז גאנץ נישט קיין מוסלעם, ער האט דיר סתם געוואלט אנדרייען און אנרייצן אז כדי דער אייבערשטער זאל נאכדעם זיך נוקם זיין אין דיר און דיך שטראפן. קיצור איז ער געגאנגען און קודם געשיקט די מיליטער צו יענעם, און ער האט געזען ווי ער ליגט טאקע אויף דער ערד און ער האלט זיך אינמיטן בוקן צום צלם, און אזוי ווי ער האט דאס געזען האט ער איבערגעבעטן דעם איד און ער האט געזאגט אז ער וועט מער נישט צולאזן ס'זאל זיין אזא זאך ווי עלילת דם. יעצט בשעת דער הייליגער בעל שם הקדוש האט געזאגט דעם לעושה נפלאות גדולות לבדו, דעמאלטס האט ער מעורר געווען רחמנות אויף כלל ישראל אז דער גוי דער סולטאן זאל וועלן ווי מען זאגט, מיטארבעטן, אבער נישט ער מאכט א חשבון, וואס געראטעוועט מיין זיידן, מיין זיידע לעבט שוין נישט, דיין זיידע לעבט שוין נישט, ניין, ער האט עס אויסגעהערט, און מען האט פונקט געכאפט ווי יענער בוקט זיך צום צלם ביי זיך אינדערהיים, און אזוי האט מען געפירט דעם סדר. יעצט, די צווייטע נאכט האט דער איד געזען אז דער בעל שם הקדוש איז טאקע א גרויסער מענטש, האט ער געזאגט פארן בעל שם הקדוש איך וויל דיר עפעס זאגן, איך בין א גרויסער סוחר, א גרויסער עושר, איך האלט תורה ומצוות, איך האב אבער נישט קיין קינדער, אפשר קענסטו מיר צוזאגן איך זאל האבן קינדער? ער האט געגעבן אזא גוטע סערוויס און אזא טריטמענט פארן הייליגן בעל שם האט אים דער בעל שם הקדוש געזאגט, איך שווער דיר אז א יאר ארום וועסטו האבן א קינד מיט די פרוי. ער האט זיך זייער געפרייט, אבער דער בעל שם האט גראד געהערט א כרוז פון הימל, אז דער בעל שם הקדוש האט פארלוירן זיין גאנצן חלק עולם הבא, ווייל מיט דעם וואס ער האט געשוואוירן מוז דאך אים דער אייבערשטער יעצט געבן א קינד, און די מאן און די פרוי זענען א עוקר בטבע, און יעצט מוז מען משנה זיין די טבע. אזוי ווי דער בעל שם הקדוש האט געהערט דעם כרוז האט ער זיך געפרייט און ער האט געזאגט, אך! ברוך השם, יעצט קען איך שוין דינען דעם אייבערשטן אן א פניה פון עולם הבא. און פאר מענטש האט ער געזאגט אזוי, כ'האב באמת נישט געוואוסט אז דו ביסט אן עוקר בטבע, אבער פון דעסטוועגן דאך ווייל כ'האב דיר געשוואוירן, וועסטו האבן אלעס וואס מען דארף. בעל שם הקדוש האט גראד געהערט א כרוז פון הימל, מען האט אים אלע עולם הבא צוריק געגעבן, ווייל ער גייט יעצט דינען דעם אייבערשטן אן א פניה דאס איז נאך אסאך גרעסער. סוף איז געווען בעל שם הקדוש דארט געווען גאנץ פסח, ס'איז געווען. די ערשטע צוויי טעג פסח, חול המועד, האט דער אורח באגלייט דעם בעל שם הקדוש, און ער האט געזאגט פאר רב הערש, ס'איז געווען דער זון, אז ער וויל שוין פארן אויף ארץ ישראל. געגאנגען צום בארטן, מען האט געזען צו ס'פארט א שיף, מען האט נישט געטראפן א שיף וואס ס'האט אידן, האט דער בעל שם הקדוש געזאגט פאר רב הערש, אז דו ווילסט, קען איך אויסשפרייטן מיין טאש-טיכל אויפן ים, און עץ קען מען אדורך גיין אן א שיף, נאר איין זאך זאלסטו געדענקען, זאלסט טראכטן אין עפעס א שם וואס כ'וועל דיר איבער געבן, און זאלסט עס נישט ארויס לאזן פון דיין געדאנק אפילו נישט א רגע, ווייל טאמער וועסטו איין רגע חלילה מסיח דעת זיין, זאלסטו וויסן וועלן מיר ביידע זיין פארלוירן. האט זיך אנגערופן. רב הערש, איך קען נישט איינשטעלן מיין לעבן און דעם לעבן פון בעל שם הקדוש, און וועלן מיר ווארטן אויף א שיף, און זענען אריין אין א שיף, חול המועד פסח, ס'האט אנגעהויבן צו בלאזן א ווינט, און דער ווינט האט שיער דערטראנקען די שיף, צוויי טאג איז געווען געפערליכע כוואליעס, און ס'איז זיי געווען זייער ענג, און זיי האבן געבעטן דעם אייבערשטן זאל זיי העלפן, דעם דריטן טאג האט זיך אפגעשטעלט דאס וואסער, און די שיף איז אנגעקומען צו עפעס אן אינזל, זענען דארט אראפגעגאנגען אויפן אינזל, דער בעל שם טוב מיט רבי הערש מיט זיין זון זענען געגאנגען שפאצירן אויף דעם אינזל, און זיי האבן זיך טועה געווען, זיי האבן נישט געטראפן דעם וועג צוריק צו די שיף, ס'איז געקומען, צווישן איז געקומען גזלנים, און ער האט אפילו נישט געקענט זייער שפראך, זענען געפאלן אויף אים, זיי האבן זיי צוגעבינדן מיט שטריק, זיי האבן אנגעהויבן אויסצושארפן די מעסער, צו שעכטן. צווישן דעם האבן די גזלנים געפילט זיך זייער הונגעריג און זיי האבן איבערגעלאזט די דריי געפאנגענע אין די שטריק און זיי האבן זיך געזעצט עסן. רבי הערש סופר זאגט צום בעל שם הקדוש, פארוואס זיצט איר יעצט שטיל? טוט עפעס אונז זאל מיר קענען געהאלפן ווערן. האט דער בעל שם הקדוש געזאגט, מען האט פון מיר אלעס צוגענומען, אלע כוחות, אפשר געדענקסטו איין זאך וואס איך האב דיך געלערנט, דערמאן מיך. האט רבי הערש געזאגט, איך געדענק אויך נישט, מען האט פון מיר אויך אלעס צוגענומען. האט דער בעל שם הקדוש געזאגט, אויב אזוי, זאג מיר פאר די אלף בית. רבי הערש האט אנגעהויבן צו זאגן אלף בית גימל דלת. דער בעל שם הקדוש האט נאכגעזאגט מיט גרויס התלהבות כדרכו אזוי ווי זיין סדר איז געווען, ביז מען האט אים צוריק געגעבן די אלע כוחות מיט די מוחין, און פלוצלינג האט מען געהערט אז א קאפיטאן פון א שיף איז געקומען דא מיט אסאך סאלדזשערס, און ס'האט דערשראקן די גזלנים, מ'האט אויפגעבינדן. די דריי צוגעבינדענע, און מ'האט גענומען דעם בעל שם הקדוש און זיין טאכטער מיט רבי הערש צו די שיף, און זענען צוריק געקומען שביעי של פסח אויף איסטאנבול. דעמאלטס האט דער בעל שם הקדוש געזען אז מ'לאזט אים נישט פארן אויף ארץ ישראל, איז ער פון דארטן נאך יום טוב אהיים געפארן. יעצט דער הייליגער וואלעדניקער פלעגט פארציילן די מעשה, פלעגט ער אויסלאזן דער שיפס קאפיטאן, דאס איז געווען אליהו הנביא זכור לטוב. האטס מיר אלע א פרייליכן פסח, דאס איז געווען אביסל מעשות לכבוד פסח.